אין דער משנה האבן מיר געלערנט המותר, די פרוי האט דאך א קצבה וויפיל זי דארף אויסארבעטן, ווי די משנה זאגט דארט, ווייטער סמך ד' עמוד ב', משקל חמש סלעים, די וואג פון פינף סלעים וואל דארף זי אויסארבעטן, איז זי געגאנגען, זי ארבעט דאך מער. איז דאס וואס זי ארבעט אויס מער באלאנגט אויך צום מאן, און דער מאן גיט איר פאר די מעשה ידיה האט זי מזונות, און פאר די מותר גיט ער א מעה כסף, א מטבע א קוין וואס הייסט א מעה יעדן וואך, איז ער האט מקדיש געווען דעם מותר. דאס וואס זי ארבעט מער האט ער מקדיש געווען, רש י זאגט אין דער משנה אז מעשה ידיה האט ער נישט מקדיש געווען, וועגן דעם רש י רעדן שוין אלע מפרשים דער פני יהושע איז המותר רבי מאיר אומר הקדש, רבי מאיר זאגט ס'איז הקדש און רבי יוחנן סנדלר זאגט ס'איז חול, פרעגט די גמרא, אימת קדוש? ווען ווערט דאס הייליג? רב ושמואל דאמרי תרוייהו, רב און שמואל זאגן ביידע, מותר לאחר מיתה קדוש, נאכדעם ווי זי וועט שטארבן און דער מאן וועט איר ירש'נען, דעמאלט איז חל אויף דעם מותר דער הקדש. אבער פריער איז עס נישט חל, ווייל ער איז נישט קיין בעל הבית נאך אויף דעם אז זי וועט שטארבן, ווערט דאך ער שוין בעל יורש, און זי איז טויט, דעמאלט וועט עס ווערן זיין זאך, דעמאלט וועט חל זיין די הקדש. ווי וועט זיין רבי יוחנן הסנדלר, האלט אין דער משנה רבי יוחנן הסנדלר אומר חולין, אפילו זי וועט שטארבן איז אויך אויף דעם נישט חל קיין הקדש, פארוואס? ווייל די הקדש איז גלייך בתחילה נישט חל געווען, ווייל ס'איז געווען דבר שלא בא לעולם. רב אדא בר אהבה אמר, רב אדא בר אהבה זאגט, מותר מחיים קדוש, אזוי ווי זי ארבעט גלייך איז שוין חל דער הקדש אויף די מותר. הוי בה רב פפא האט רב פפא אריינגעטראכט אין דער זאך, מיר ווייסן דאך אז פאר די מעשה ידיה באקומט זי מזונות, און דאס דעם מותר וואס זי ארבעט מער ווי די מעשה ידיה באקומט זי מעה כסף, האט ער געטראכט אין דעם, במאי, פון וואס רעדט זיך דא, אילימא מיר וועלן זאגן במעלה לה מזונות, ער גיט איר צו עסן.

פארוואס זאל נישט חל זיין די קדושה גלייך? ווייל אויב ער גיט איר מזונות און ער גיט איר די מעה כסף איז דאך דאס געווארן אי די מעה איז דאך די מותר געווארן זיינע. ואלא וועט זיך עס רעדן אין א פאל כשאין מעלה לה מזונות ער גיט איר נישט צו עסן, ולא מעלה לה מעה כסף לצרכיה און ער גיט איר נישט די מעה כסף איז דאך אויב אזוי מאי טעמא דמאן דאמר מחיים קדוש, פארוואס ער קען נישט זאגן צו איר אז עשי עמי ואיני זנך, פארוואס זאל ער זיין מחיים קדוש? זאגט די גמרא, לעולם דא רעדט זיך במעלה לה מזונות, מזונות גיט ער איר, ואינו מעלה לה מעה כסף לצרכיה, און ער גיט איר נישט קיין מעה כסף לצרכיה. איין מינוט, יעצט וויל איך וויסן אזוי, מיר האבן ביז יעצט געזאגט אזוי, אז די מעשה ידיה, דאס איז במקום מזונות, און די מותר איז במקום מעה, און מיר דארפן טאקע פארשטיין, איז אויב עס רעדט זיך אזוי יא ער גיט איר נישט קיין מעה, איז דער מותר איז ער נישט קיין בעל הבית, אזוי לערנט טאקע די סברא, רבי יוחנן הסנדלר זאגט אז ס'איז חול, פארוואס ווייל ער גיט איר נישט קיין מעה כסף לצרכיה, אבער רב ושמואל זיי זאגן פארקערט, רב ושמואל סברי, רב ושמואל וואס זיי לערנען אז מחיים איז עס נישט הייליג, זיי לערנען תקנו מזונות תחת מעשה ידיה. ב. די מזונות האט מען מתקן געווען תחת מעשה ידיה, ממילא ממילא מזונות תחת מעשה ידיה, און מעה כסף תחת מותר, וכיוון דלא יהיב לה מעה כסף, ווייל ער גיט איר נישט קיין מעה כסף, מותר דידה הוה, איז דער מותר באלאנגט צו איר, דעריבער לערנען רב ושמואל אז ווען איז עס הייליג? ווען? ווען ס'איז נאר די קדושה נאר לאחר מיתה קדוש, רב ושמואל לערנען אז לאחר מיתה ערשט איז די קדושה, ווען ער ירשנט איר, ווייל מחיים אז ער גיט נישט איר קיין מעה כסף באלאנגט נישט דער מותר צו איר, רב אדא בר אהבה סבר רב אדא בר אהבה האט דאך פריער געלערנט אז דאס וואס רבי מאיר זאגט אז דער מותר איז הקדש אז ס'איז שוין מחיים הקדש ווייל ער לערנט תקנו מזונות תחת מותר אז די מזונות האבן די חכמים מתקן געווען צוליב דעם מותר און מעה כסף תחת מעשה ידיה. איז אויב אזוי וכיון דיהיב לה מזונות? דא רעדט זיך אין אזא פאל ווען מען גיבט מזונות איז דאך איז די מותר דידיה הוה איז די מותר באלאנגט צו אים, און אין אמת'ן וואלט געקאנט זיין א פארקערט אויך א מחלוקת אלא די ציור עס וועט זיין אז ער גיבט איר נאר די מעה כסף און ער גיבט איר נישט די מזונות דעמאלט וועט אויסקומען פונקט פארקערט, אז רב ושמואל וועלן זאגן אז דער מותר איז קדוש מחיים, און ר' אדא בר אהבה וועט האלטן אז ס'איז קדוש ווען ער טוט ירש'ענען, אויב ס'איז פארקערט. זאגט די גמרא, במאי קמיפלגי, אין וועלכע סברה טוען זיי זיך קריגן? פארוואס רב ושמואל, וואס זאגן זיי? אז די מזונות זענען פאר מעשה ידיה, און דער מותר איז די מעה, און פארוואס זאגט רב אדא בר אהבה אז מזונות איז תחת מותר מר סבר רב ושמואל לערנען מידי דשכיח ממידי דשכיח מעשה ידיה איז א זאך וואס איז שכיח און מזונות איז א זאך וואס איז שכיח מזונות איז שכיח און מעשה ידיה איז שכיח מותר איז א זאך וואס איז נישט אזוי שכיח. עס קען אמאל זיין, אבער עס איז נישט דא קיין סאך אזעלכע. איר ווייסט אז עס איז דאך דא א שאלה וועגן בדיקת חמץ, נשים עצלניות זענען ומר סבר, אבער רב אדא בר אהבה לערנט מידי דקייץ, ממידי דקייץ. מעשה ידיה איז דאך באשטימט משקל חמש סלעים שתי ביהודה און דאס איז פון איר זייט קייץ און מעה כסף איז אויך קייץ איז אנשטאט מעשה ידיה גיט ער מעה ווי איז אבער מעשה ידיה איז נישט די מותר אירע איז נישט קייץ, און די זעלבע זאך מזונות איז דאך אויך נישט קייץ, דעריבער לערנט רב אדא בר אהבה אז די מזונות האט מען מתקן מזונות וואס דאס איז א זאך וואס איז נישט קייץ, איז דאס כנגד די מותר וואס איז נישט קייץ. זאגט די גמרא מיתיבי וועל איך דיר פרעגן א קשיא, מיר האבן געלערנט. תקנו מזונות תחת מעשה ידיה, אז די מזונות האט מען מתקן געווען תחת מעשה ידיה, איז דאך א קשיא אויף רב אדא בר אהבה וואס ער זאגט אז מען האט מתקן געווען מזונות תחת מותר, זאגט די גמרא אימא זאג. תחת מותר מעשה ידיה, זאגט די גמרא תא שמע, מ'דארף פרעגן א קשיא, אויף רב אדא פארשטייט, אם אינו נותן לה מעה כסף לצרכיה, אויב ער גיט נישט קיין מעה כסף וואס זי דארף האבן, מעשה ידיה שלה, איז דאך א קשיא אויף רב ושמואל, דא זעה איך דאך אז די מעה כסף האט מען מתקן געווען צוליב מעשה ידיה, און רב ושמואל זאגן דאך אז די מעה כסף צוליב מותר, דארט איז געווען א קשיא אויף רב אדא און דא איז א קשיא אויף רב ושמואל, זאגט די גמרא אימא זאג מותר מעשה ידיה איז שלה, פרעגט די גמרא ווי זאגסטו אז דארט רעדט זיך וועגן מותר מעשה ידיה, והא עלה קתני נאכדעם ווערט דארט דערמאנט מה היא עושה לו וואס איז די קצבה וואס די פרוי דארף מאכן פאר אים, משקל חמש סלעים שתי, די וואג פון פינף סלעים שתי, וואס איז פון די לענג, די ס'איז אזוי, ס'איז דא פעדעם פון די ברייט, די פעדעם פון די ברייט זענען אביסל גרעבערע, די פעדעם פון די לענג זענען דינערע, איז די דינערע פעדעם מער שווערער צו מאכן, איז דער משקל חמש סלעים ביהודה, און יהודה'ס משקל חמש סלעים, ווייל די סלעים פון יהודה אין איין סלע פון יהודה איז געווען אזוי ווי צוויי אין גליל, אבער וואס זשע זע איך פון דעם אז מען איז מפרש מה היא עושה לו, ווייזט דאך אויס אז פריער רעדט זיך פון וואס? פון מעשה ידיה, וואס זשע זאגסטו אז פריער רעדט זיך פון וועלכן? פון מותר, זאגט די גמרא, הכי קאמר, אזוי ער זאגט, מעשה ידיה כמה הוה, וויפיל איז דער מעשה ידיה, דלידע זאל וויסן מותר דידה, אין אמת'ן רעדט דאך פריער פון מותר מעשה ידיה איך פרעג וויפיל איז מעשה ידיה איך זאל וויסן מותר דידה וויפיל איז די מותר? נישט ער זאגט הכי קאמר מעשה ידיה כמה הוה דלידע מותר דידה כמה משקל חמש סלעים שתי ביהודה שהן עשר סלעים בגליל פון דעם וואס איך ווייס וויפיל די מעשה ידיה איז ווייס איך שוין וויפיל דער מותר איז. אמר שמואל, האט שמואל געזאגט, הלכה כרבי יוחנן הסנדלר. שמואל גייט אראפ אויף דער מחלוקת פון דער משנה. אין דער משנה איז געוועזן א מותר, אויב ער האט מקדיש געווען די מותר מעשה ידי אשתו, ער האט מקדיש געווען דאס וואס זי מאכט מער פאר דעם וואס די חכמים האבן באשטימט צי די הקדש איז אויף דעם חל, איז געשטאנען אין דער משנה רבי מאיר אומר הקדש, רבי יוחנן הסנדלר אומר חולין. איז די סברה פון רבי יוחנן הסנדלר פארוואס איז עס חולין, פשטות, ווייל אין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם, ווייל די מעשה ידיה איז נאך נישט געקומען אויף דער וועלט, דעריבער לערנט רבי יוחנן הסנדלר אז ס'איז נישט חל אויף דעם די הקדש, דעריבער איז עס חולין, פסק'נט שמואל אזוי ווי רבי יוחנן הסנדלר. רש"י. פרעגט די גמרא, ומי אמר שמואל הכי, האט דען שמואל אזוי געזאגט אז די הלכה איז ווי רבי יוחנן סנדלר? פריער אין דער משנה דף נ"ח עמוד ב האבן מיר געהאט א מחלוקת פון ר' מאיר'ן מיט רבי יוחנן הסנדלר, המותר, שטייט אין דער משנה אז איינער האט מקדיש געווען דאס די איבריגע וואס זיין פרוי פארדינט, זי דארף פארדינען, ווי מען שטייט פריער אין גמרא משקל חמש סלעים, און זי ארבעט אויס מערער, האט איינער דאס מקדיש געווען, ר' מאיר אומר הקדש, ר' מאיר זאגט אז ס'איז הקדש, ר' יוחנן הסנדלר אומר חולין, און ר' יוחנן הסנדלר זאגט ס'איז חולין, איז נאכהער סוף עמוד פרעגט דאך די גמרא, דאס וואס ר' מאיר זאגט אז ס'איז הייליג אימת קדוש, ווערט דאך דערמאנט אז שמואל זאגט אז די מחלוקת איז צי ס'איז קדוש לאחר מיתה, אז דאס וואס ר' מאיר לערנט אז ס'איז קדוש, מיינט מען לאחר מיתה איז עס קדוש, אז אויב די פרוי שטארבט און דער מאן טוט איר ירש'נען, דעמאלט איז עס קדוש, אבער לויט רבי יוחנן הסנדלר איז אפילו ווען דער מאן טוט איר ירש'נען איז עס אויכעט נישט הייליג, פארוואס איז עס נישט הייליג? יעצט באלאנגט עס שוין צו דעם מאן, נאר אין דער צייט ווען ער האט דאס מקדיש געווען איז דאך דעמאלט א איז ער נישט געווען קיין בעל בית אויף דעם, איז עס געווען דבר שלא בא לעולם, זע איך דאך ווייל עס באלאנגט דאך נישט צו אים, דעריבער פסק'נט שמואל ווי רבי יוחנן הסנדלר אז ער קען נישט מקדיש זיין עס איז חולין, דאס הייסט אין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם, פרעגט יעצט די גמרא האט דען שמואל אזוי געזאגט אז אין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם, והתנן מיר האבן געלערנט אין דער משנה רעדט זיך מען זאל נישט אויסמישן, אין דער משנה רעדט זיך דער מאן האט געמאכט הקדש זאל זיין הייליג די איבריגע וואס זיין פרוי פארדינט. דא אין דער משנה רעדט זיך א אנדער זאך, דעם נדר האט געמאכט נישט א מאן, נאר די פרוי האט געמאכט א נדר, די פרוי האט געזאגט קונם, זי האט נישט געמאכט כאיסור הקדש ס'זאל זיין הייליג, נאר ס'איז דאך דא א דין אז איינער קען אסר'ן די הנאה ער זאל נישט קיין הנאה האבן פון צווייטן, אדער דער צווייטער זאל פון אים נישט קיין הנאה האבן, דא רעדט זיך פון אזיין סארט נדר, די פרוי האט געזאגט קונם איך טוה דיר אסר'ן שאני עושה לפיך, איך טוה דאס וואס איך פארדין טוה איך אסר'ן, ס'זאל זיין אזוי ווי הקדש, דו זאלסט נישט טארן פון דעם הנאה האבן, נישט זי האט עס געמאכט הקדש, נאר זי האט גע'אסר'ט אויפ'ן מאן, איז דער דין אינו צריך להפר, דער מאן דארף נישט פארשטערן דעם נדר, ווייל זי האט נישט קיין כח דאס צו אסר'ן, ווייל צו וועמען באלאנגט דאס? דאס באלאנגט צום מאן. רבי עקיבא אומר, רבי עקיבא זאגט, יפר, ער דארף יא פארשטערן דעם נדר, שמא תעדיף עליו יותר מן הראוי לו, טאמער וועט זי מאכן מער אווי זי דארף מאכן, איז אזוי ווי תוספות איז מסביר מ'קען עס אפשר אריינלערנען אין רש"י, לערנען עס אנדערע אויך אזוי איין, אז ס'איז פארהאנען דריי זאכן, ס'איז דא מעשה ידיה וויפיל מ'איז מחויב צו מאכן, און עס איז פארהאנען מותר העדפה, און ס'איז פארהאנען נאך העדפה שעל ידי הדחק, העדפה שעל ידי הדחק דאס באלאנגט זיכער. דאס באלאנגט זיכער צו איר, דעריבער זאגט ער שמא תעדיף עליו יותר מן הראוי לו, טאמער זי וועט מאכן מער, און דער מותר באלאנגט נישט צו אים, ממילא איז ער, ווער איז דער בעל הבית אויף דעם? זי, קען זי דאס אסר'ן, דעריבער דארף ער פארשטערן דעם נדר. רבי יוחנן בן נורי אמר, רבי יוחנן בן נורי זאגט אז די מען דארף מפר זיין נישט בלויז וועגן די העדפה, נאר מען דארף אויך וועגן די מעשה ידיה מפר זיין, פארוואס? שמא יגרשנה, טאמער דער מאן וועט איר גט'ן, און דעמאלט ווען ער וועט איר גט'ן באלאנגט דאך שוין צו וועמען די מעשה ידיו? צו איר, ממילא פון דעם מאמענט ווען ער גט איר אז זי איז שוין נישט משועבד די מעשה ידיה צו אים, איז דער נדר חל, ותהא אסורה לחזור, ווען אויב ס'וועט נאך בלייבן דער נדר, קען ער איר נישט צוריק נעמען, ווייל דאס וואס זי פארדינט איז גע'אסר'ט אויף אים, און ער קען נישט זיין נזהר דער מאן, אז אפילו די פארדינסטן וואס זי ארבעט וועט זי נעמען פאר זיך, אבער זי טוט אנדערע זאכן אין שטוב, זי טוט טון ווירטשאפט זאכן, זאכן אין הויז, און ער קען נישט זיין נזהר פון דיע זאכן. איז דא א מחלוקת אין דריי מאן דאמרים, דער תנא קמא לערנט אז דער נדר איז בכלל נישט קיין נדר, מען דארף אים נישט פארשטערן, ר' עקיבא זאגט אויף די מעשה ידיה טוט עס גארנישט ניט אויף, נאר פארוואס דארף מען עס פארשטערן וועגן די העדפה אין די תדמ, און ר' יוחנן בן נורי זאגט שמא יגרשנה אויך וועגן מעשה ידיה, ואמר שמואל, און שמואל האט געזאגט, הלכה כרבי יוחנן בן נורי, אז וואס? וואס זשע קומט אויס אז אויב ווען ער וועט איר גט'ן איז חל דער נדר, זעה איך דאך אז ווען האט זי געמאכט דעם נדר? איידער זי איז געווארן געגט, איז חל דער נדר אויף שפעטער? קען מען מאכן א נדר אויף דבר שלא בא לעולם? איז דאך א סתירה. אט האט ביי אונז שמואל געפסקנט אזוי ווי ר' יוחנן הסנדלר, וואס ר' יוחנן הסנדלר זאגט ביי אונז אין דער משנה חולין, מכח וואס אין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם, און פארוואס דא טוט ער פסקענען ווי ר' יוחנן בן נורי. ענטפערט די גמרא, כי קאמר שמואל הלכה כרבי יוחנן בן נורי, דאס וואס שמואל זאגט הלכה כרבי יוחנן בן נורי להעדפה, דאס הייסט אזוי, ער זאגט מען דארף פארשטערן דעם נדר, אבער נישט צוליב דעם טעם פון רבי יוחנן בן נורי, ווייל לויט רבי יוחנן בן נורי דארף מען דאך מפר זיין וועגן די מעשה ידיה, און לויט שמואל דארף מען נאר פארשטערן נישט וועגן מעשה ידיה, וועגן די העדפה, טאמער זי וועט מאכן מער ווי מען דארף. באלד וועט די גמרא פרעגן, אבער עס איז נאך אלץ גארנישט נישט פארענטפערט, איך קען גלייך פרעגן וואס איז די העדפה, אבער די העדפה איז דאך נאך נישט געווארן געמאכט, איז דאך די העדפה אויכעט א דבר שלא בא לעולם. פרעגט די גמרא, מיר זאגן דאך לויט רבי יוחנן בן נורי דארף מען מפר זיין אויך וועגן עיקר מעשה ידיה, און דו זאגסט שמואל פסק'נט וועגן די העדפה, אויב אזוי ולימא, זאל ער זאגן הלכה כרבי יוחנן בן נורי להעדפה, ווייל אין אמת'ן פסק'נט מען דאך נישט אינגאנצן וועגן אים, ווייל לויט רבי יוחנן בן נורי דארף מען דאך וועגן עיקר מעשה ידיה אויך מפר זיין, זאל ער זאגן די הלכה בערך וועגן העדפה, אי נמי, אדער זאל ער זאגן, אין הלכה כתנא קמא, די הלכה איז נישט וואס ווי דער תנא קמא, וואס דער תנא קמא לערנט אין צריך להפר, נאר די הלכה איז אז מען דארף מפר זיין דעם נדר. אי נמי, אדער זאל ער זאגן, הלכה כרבי עקיבא, די הלכה איז ווי רבי עקיבא, וואס רבי עקיבא לערנט בפירוש אז מען דארף מאכן אויס נדר וועגן די העדפה. אלא אמר רב יוסף, האט רב יוסף יעצט געזאגט, אין אמת'ן פסק'נט טאקע שמואל אז די הלכה איז ווי רבי יוחנן בן נורי, אז מען דארף מפר זיין וועגן עיקר מעשה ידיה אויכעט, וועגן טעם שמא יגרשנה, איי דו פרעגסט מיר ס'איז דבר שלא בא לעולם, ס'איז דא א חילוק פון אונזער משנה ביי אונז ביז דער משנה, די משנה ביי אונז רעדט זיך ביי הקדש, מען האט געמאכט די זאך זאל זיין הקדש, גיין מאכן א זאך די זאך זאל זיין הקדש, אויב ס'איז דבר שלא בא לעולם קען מען נישט, ביי הקדש איז דא צוויי דינים, אזוי ווי איך קען נישט מקדיש זיין דבר שלא בא לעולם, די זאך איז נאך נישט דא אויף דער וועלט, שפעטער וועל איך עס האבן, למשל איך זאג איך בין מקדיש די פעלד וואס איך וויל קויפן, יעצט איז עס נאך נישט מיין פעלד, קען איך עס נישט מקדיש זיין, איך בין מקדיש די פרוכטן וואס וועט ארויסוואקסן אויף דעם בוים, כאטש דער בוים איז מיינער, ס'דבר שלא בא לעולם קען איך נישט, און ס'דא נאך א דין, א דבר. וואס איז דא אויף דער וועלט נאר ס'איז נישט מיין, דבר שאינו שלי קאן מען אויכעט נישט מקדיש זיין. ווי איז אבער ביי קונמות, ווען איך טו אסר'ן בהנאה, איך קאן זיך אסר'ן בהנאה איך זאל נישט קיין הנאה האבן פון מיין חבר. לגבי דעם דין הקדש איך זאל אסר'ן א דבר של חברי. דבר שאינו שלי קען איך נישט יענעמס אויף זיך, יענעמס קען איך נישט מקדיש זיין, אבער אסר'ן אויף זיך בהנאה קען איך יא, קומט דאך אויס קונמות ווען איך טו אסר'ן א איסור הנאה, האט דאס א גרעסערע כח ווי הקדש, זאגט ער אזוי, קונמות קאמרת, דו פרעגסט א קשיא פון דער משנה קונם שאני עושה לפיך, וואס די פרוי טוט אסר'ן באיסור קונם אויף דער מאן, שאני קונמות קונמות איז אנדערש ווי הקדש, קונמות טוט מען דאך אסר'ן נאר אויף איין מענטש, ס'איז נישט הקדש, דארטן זאגן מיר אזוי, מתוך שאדם אוסר פירות חברו עליו, א מענטש קען אסר'ן די פרוכטן פון זיין חבר, קען ער אויף זיך אסר'ן אז ס'זאל זיין אויף אים אסור בקונם. איז איז ממילא וואס זע איך פון דעם אז עס איז הארבער קונם און מער חל ווי הקדש איז די זעלבע זאך אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם קען א מענטש מקדיש וואס איז דער טייטש פון דאס ווארט מקדיש קען דער מענטש אסר'ן באיסור קונם א דבר שלא בא לעולם אין קורצע ווערטער אזוי ווי איך זע שווארץ אויס ביי קונם, ווען ער זאגט קונם פירות פלוני עלי איז עס חל, און סתם הקדש איז א מענטש נישט מקדיש דבר שאינו שלו, איז די זעלבע זאך לגבי דעם דין דבר שלא בא לעולם, טאקע מקדיש זיין דבר שלא בא לעולם, ווען דער מאן איז מקדיש ביי אונז אין דער משנה ער איז מקדיש די מותר, מקדיש זאל זיין הקדש דאס קען מען נישט ווייל ס'איז דבר שלא בא לעולם, אבער אסר'ן בקונם קען מען יא, ווייל מיר זעען דאך אזעלכע ערטער ווי הקדש איז נישט חל, קונם איז יא חל, ביי דבר שאינו שלו איז הקדש נישט חל און קונם איז חל. אמר ליה אביי, האט אביי צו אים געזאגט אזוי, לאמיר נאר זען, דו גייסט מיר זאגן אז דבר שלא בא לעולם האט דעם זעלבן דין ווי דבר שאינו שלו, אזוי ווי איך קען אויף זיך אסר'ן א דבר, שיינו שלא, קען מען אויך אסר'ן א דבר שלא בא לעולם, אבער דבר שאינו שלו אויף וועמען קען איך עס אסר'ן? אויף זיך, אבער איך קען זאגן ראובן'ס א זאך זאל זיין אסור אויף שמעון, דאס קען מען נישט, דא ביי אונז זאל טאקע זיין דבר שלא בא לעולם גלייך ווי דבר שאינו שלו, אבער אויף וועמען גייט מען עס גייט מען דא אסר'ן? אויף זיך? נאר די פרוי האט געזאגט אז מעשה ידיה אסר'ט זי אויפן מאן, זאגסטו אז ס'איז נישט קיין חסרון וואס ס'איז לא בא לעולם וואס ס'איז פארוואס? ווייל דאס איז נישט קיין חסרון. אבער ס'דאך דא א צווייטע חסרון, ס'דאך דא א חסרון אויף וועמען טוט זי אסר'ן, זי אסר'ט דאך אויפ'ן מאן. דאס האט ער געפרעגט, בשלמא אדם אוסר פירות חברו עליו, דו טרעפסט נאר א מענטש קען אסר'ן די פירות פון זיין חבר אויף זיך, שכן אדם אוסר פירותיו על חברו, אזוי ווי ער קען אסר'ן זיינע פירות אויף זיין חבר, קען ער אסר'ן די פירות פון זיין חבר אויף זיך בקונם. יאסר זאל ער גיין אסר'ן דבר שלא בא לעולם, אפילו איך וועל זאגן דבר שלא בא לעולם האט דעם דין ווי דבר שאינו ברשותו, קען מען אויך אסר'ן בקונם, אבער זאל ער עס גיין אסר'ן על חברו, ער גייט עס דא אסר'ן אויף זיין חבר, שכן אין אדם אוסר פירות חברו על חברו, א מענטש קען דאך נישט אסר'ן מיט קיין קונם פירות חברו על חברו, ער קען טאקע אסר'ן פירות חברו עליו, אדער פירות שלו על חברו, דאס קען ער אסר'ן בקונם, אבער גיין אסר'ן בקונם של חברו על חברו, ווייל דא האט די פרוי האט גע'אסר'ט מעשה ידיה', האט זי דאס גע'אסר'ט אויפן מאן, איז דאך דאס איז דאך נישט אירע מעשה ידיה', ווייל זי איז דאך משועבד צו מעשה ידיה', איז דאך איז זיין זאך, אסר'ט זי א פרעמדנס א זאך, אויף וועמען טוט עס אסר'ן? אויף די מאן, ווי קאן זי דאס? עס איז זיכער דבר שלא בא לעולם, ווייל מען זאגט דאך ווען וועט עס חל זיין, ווען זי וועט ווערן גע'גט. אלא אמר רב הונא בריה דרב יהושע, דאס וואס מיר האבן פריער געלערנט ווען די פרוי זאגט קונם שאני עושה לפיך, לערנט רבי יוחנן בן נורי מען דארף פארשטערן דעם נדר,

אבער איך האב נאך גארנישט נישט מיט דעם פארענטפערט. פארוואס? ווייל די גאנצע שאלה איז דאך ווען דארף דאס חל זיין? ס'דארף דאך חל זיין נאכן גט'ן, און דער גט'ן איז דאך א דבר שלא בא לעולם. און וואס האב איך דא אפגעטון? איך האב אפגעטון דידים איתנהו בעולם, אבער די ידיים זענען טאקע דא, אבער די ידיים זענען דאך משועבד צו דער מאן. דאס פרעגט יעצט די גמרא. פרעגט די גמרא, וכי קאמרה הכי? וואס זי האט אזוי געזאגט? מי מקדשה? קען דען יעצט ווערן הייליג דאס וואס איז די מעשה ידיה' פון די ידיים? הא משעבדא ליה, זי איז דאך משועבד פאר די מאן. ענטפערט די גמרא, דאמרה זי זאגט, לכי מיגרשה, זי מיינט אז ווען זאל ווערן גע'אסר'ט די ידיה', ווען זי ווערט גע'גט, אדער פרעגט די גמרא ומי איכא מידי דען דא א זאך דאילו השתא לא קדיש יעצט דא איז נישט הייליג ולקמיה און שפעטער קדיש זאל עס זיין הייליג ס'איז דאך די די רגע פון די גירושין איז דאך לא בא לעולם יעצט האט זי דאך נישט קיין רעכט אויף דעם אויך. אמר רבי אלעא האט רבי אלעא געזאגט אלמה לא, איך קען נישט זאגן א מענטש זאל מקדיש זיין א זאך אויף שפעטער, גיב א קוק, אילו האומר לחבירו, ווען איינער זאגט צו זיין חבר, שדה זו די פעלד, שאני מוכר לך וואס איך פארקויף דיר, לכשאקחנה ממך, ווען איך וועל עס צוריקקויפן שפעטער פון דיר, תיקדש, זאל עס זיין הייליג, מי לא קדשה, אויב ער האט עס פארקויפט נאכער האט ער עס צוריקגעקויפט פון זיין חבר, איז דען די פעלד נישט הייליג? איז דאך דא אויף די פעלד א קדושה, זע איך דאך אז א מענטש קען מקדיש זיין א זאך אויף שפעטער נאכדעם וואס ס'וועט אריינקומען צו אים אין רשות, איז די זעלבע זאך דא אויכעט, קען זי מקדיש זיין אז ס'זאל חל זיין דעמאלט ווען זי ווערט גע'גט. מתקיף לה רבי ירמי', האט רבי ירמי' געפרעגט א קשיא, עס איז דאך גארנישט נישט גלייך צו דארטן, מי דמי התם דארטן נאר איינער האט א פעלד, זאגט ער איך וועל פארקויפן עס דיר, און כ'וועל עס ביי דיר צוריק קויפן, זאל עס זיין דעמאלט הייליג. איז דאך דארטן נאר. בידו להקדישה, ער קען דאך עס יעצט דא מקדיש זיין, ווייל יעצט איז דאך עס אין זיין רשות, לו יצוייר ער זאל עס יעצט מקדיש זיין, וואלט דאך עס געוועזן הייליג. דעריבער זאגן מיר די זעלבע זאך, אז ער וועט מקדיש זיין אויף שפעטער, איז אויכעט גוט. אבער הכא דא הא, אין בידה לגרש את עצמה, זי קען זיך דאך יעצט נישט גט'ן, ממילא קען זי יעצט מקדיש זיין די די מא די ידיה, קען זי דאך יעצט נישט, יעצט איז עס דאך משעובד, נאר ווען וועט אראפגיין די שעבוד ווען זי וועט ווערן גע'גט, דאס ליגט אין איר האנט. הא לא דמיא, די גמרא פירט אויס דער דין פון דא הא ביי אונז, וואס די פרוי האט געזאגט יקדשו ידי לעושיהם און די נדר זאל חל זיין ווען, נאכדעם ווי זי ווערט גע'גט, דאס איז נישט גלייך, אלא נאר לאומר לחברו, איינער זאגט צו זיין חבר, שדה זו די פעלד שמכרתי לך, וואס איך האב דיר שוין פארקויפט. לכשאקחנה ממך כ'וועל עס אפקויפן פון דיר תקדש זאל עס זיין הייליג, וואס דארטן איז דאך דער דין דלא קדשה ס'ווערט נישט הייליג, פארוואס ווייל יעצט איז עס נישט אין זיין רשות און יעצט קען ער עס נישט מקדיש זיין קען ער אבער שפעטער אויך נישט, ממילא האב איך יעצט דא געזאגט בלייב איך יעצט צוריק ביי א קשיא אז דאס וואס די פרוי מאכט דעם נדר. אז ס'זאל חל זיין ווען זי ווערט גע'גט, דאס רופט זיך אן דבר שלא בא לעולם, און אויב איך שמואל האט גע'פסק'נט ווי רבי יוחנן הסנדלר פון אונזער משנה אין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם, קען דא אויך נישט חל זיין איר קונם. מתקיף לה רב פפא, דאס איז נישט קיין קשיא, נאר רב פפא איז, ער פרעגט דא אויף דעם וואס מ'האט פריער געזאגט, ס'איז פאקטיש א תירוץ, רב פפא גייט אויפווייזן אז גירושין איז גלייך, אז ביי גירושין דארף יא חל זיין די הקדש לכשמגרשה, פארוואס? מי דמי, איז דען דאס גלייך צו דעם דין שדה זו שמכרתי לך, לכשאקחנה ממך תקדש וואס איז נישט הייליג? פארוואס נישט גלייך? התם דארטן נאר ווען איינער האט פארקויפט די פעלד, נאכדעם ווי ער האט עס פארקויפט זאגט ער ווען כ'על עס אפקויפן ביי דיר זאל עס זיין הייליג, איז דאך גופא ופירות בידא דלוקח, די גוף און די פירות איז דאך ביים לוקח, ער האט אין דער זאך גארנישט, און אויב ער האט אין דער זאך גארנישט קען ער טאקע נישט מקדיש זיין, אבער הכא דא גופה בידה הוא, איר גוף איז דאך אין איר האנט, און וואס האט זי מקדיש געווען? זי האט דאך געזאגט מיט דעם לשון אז ס'זאל זיין יקדשו ידי לעושיהם, דארף עס דא יא חל זיין, אלא דו וועסט, הא לא דמיא, דאס הא לא דמיא, דאס איז נישט גלייך אונזער דין פון גירושין, אלא נאר. לאומר לחבירו, איינער זאגט צו זיין חבר, שדה זו, דיע פעלד, שמשכנתי לך, דיע פעלד וואס איך האב געגעבן א משכון. צו דיר, לכשאפדנה ממך, איך וועל עס אויסלייזן פון דיר, תקדש, וועט עס זיין הייליג, איז דאך דארט די זעלבע, דקדשה, עס איז הייליג, וואס איז דארטן? די גוף באלאנגט צו אים, און די פירות באלאנגט צו א צווייטן, זאגן מיר, כאטש די פירות באלאנגט נישט צו אים, קען ער מאכן די הקדש זאל חל זיין אויף שפעטער ווען די פירות וועט באלאנגען אויך צו אים, איז די זעלבע זאך, קאָן דאָ האָט די פֿרױ, דער גוף באַלאַנגט דאָך צו איר, קאָן חל זײַן דער הקדש אױף דער שפּעטערדיקער צײַט, װען זי װעט װערן גע'גט, װען ס'װעט חל זײַן צו איר די פּירות אױך. מתקיף לה רב שישא בריה דרב אידי, האָט רב שישא בריה דרב אידי געפֿרעגט אַ קשיא, מי דמי, איז דען גלײַך, װען אײנער האָט געגעבן אַ משכּון, א פעלד צו זיין חבר, די גוף בלייבט ביי אים, די פירות איז משועבד צום חבר, זאגן מיר, יעדן צייט קען ער דאך אויסלייזן די פעלד, אפגעבן יענעם די געלט וועט די פעלד באלאנגען צו אים, דעריבער זאגן מיר אז ער איז יעצט מקדיש, ווען ער וועט עס אויסלייזן איז די הקדש חל, אבער דא האט די פרוי ביי די פרוי איר גוף באלאנגט טאקע צו איר, אבער די פירות איז משועבד צום מאן, זי איז עס מקדיש ווען זי וועט ווערן גע'גט, זי האט א ברירה זי זאל ווערן גע'גט, עס ליגט דען אין איר האנט. מי דמי, התם דארט ביי דעם פעלד, דעריבער זאגן מיר, שדה זו שמשכנתי לך, לכשאפדנה ממך תקדש, איז עס הייליג. בידו לפדותה ער קען עס אויסלייזן, אבער הכא דא, אין בידה לגרש עצמה, זי קען זיך נישט גט'ן, און אויב זי קען זיך נישט גט'ן, קען זי אויכעט נישט מאכן א הקדש ס'זאל חל זיין נאך די גירושין. הא לא דמיא, די דין איז נישט גלייך, אלא נאר לאומר לחבירו, איינער זאגט צו זיין חבר, שדה זו, די פעלד, שמשכנתי לך, וואס כ'האב דיר געגעבן א משכנתא לעשר שנים, אויף צען יאר, לכשאפדנה ממך, כ'וועל עס פון דיר ארויסלייזן, תיקדש, זאל עס זיין הייליג, וואס דעמאלטס איז די דין, דקדשה, דאס איז יא הייליג, מען רעדט וואס ער קען עס יעצט נישט אויסלייזן, עס זאל זיין אויף פינף יאר, די גמרא זאגט, דו האסט עס נישט שלעכט, דו האסט עס נישט ריכטיג צוגעגליכן, דו האסט עס צוגעגליכן צו שדה זו שמשכנתי לך, לכשאפדנה, ווען אויך די ברירה איז ער קאן שוין אויסלייזן, דאס איז נישט גלייך צו דארטן, ווייל די גט ליגט דאך נישט אין איר האנט, נאר ס'איז גלייך צו שדה זו שמשכנתי לך לעשר שנים, וואס יעצט איז נאך אין די צען יאר, וואס יעצט קען ער עס נישט אויסלייזן, דאך זאג מיר, ער קען עס מקדיש זיין, זע איך דאך אז כאטש יעצט איז ער נישט קיין בעל הבית דאס אויסצולייזן דאך קען ער עס מקדיש זיין, איז די זעלבע זאך, קען די פרוי אסר'ן בקונם נאכדעם זי ווערט גע'גט. מתקיף לה רב אשי, האט רב אשי געפרעגט מי דמי, איז דען גלייך דא דער פאל ווען די פרוי טוט אסר'ן בקונם, ס'זאל חל זיין נאכדעם ווי זיי ווערן גע'גט, איז דען צו דעם גלייך שדה זו שמשכנתי לך לעשר שנים לכשאפדנה ממנה תקדש? התם, דארטן לעשר שנים, ס'איז דורכגעגאנגען די צען יאר, מיהא בידו לפדותה, די חסרון פון זמן איז נישט קיין חסרון פון א מעשה, די צייט גייט דאך פון זיך, איז הייסט עס בידו, אבער הכא, דא, אין בידה לגרש עצמה לעולם, דא איז ליגט דאך קיינמאל נישט אין איר האנט זי זאל זיך גט'ן. וואס איז יעצט די קשיא? ווען די פרוי האט געמאכט א נדר און זי האט געזאגט קונם שאני עושה לפיך, זאגט רבי יוחנן בן נורי ער זאל פארשט מען דארף פארשטערן דעם נדר שמא יגרשנה, טאמער וועט ער גט'ן וועט חל זיין די נדר, ווי אזוי אויב ווידער אז מיר האלטן דבר אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, און די גירושין דארף אויכעט דאך זיין דבר שלא בא לעולם, ווי קען חל זיין דער נדר אויף שפעטער? אלא אמר רב אשי, האט רב אשי געזאגט א צווייטע סברא, ס'איז א חילוק. פון הקדש ביז קונמות ביי הקדש זאגן מיר טאקע אין אדם מקדש דבר שלא בא לעולם, ווען איך מאך די זאך ס'זאל זיין הקדש, ווען איך מאך די זאך ס'זאל זיין הקדש איז דא א דין, די עצם זאך איז נישט הייליג, נאר די ווערט פון די זאך איז הייליג, וואס ראיה האט איר? כ'האב מקדיש געווען א זאך, קען איך דאך דאס אויסלייזן, דעמאלט טראגט זיך אוועק די ווערט פון די זאך אויף דעם געלט, אבער ביי קונם איז דא א דין, מען קען בכלל נישט אויסלייזן. פארוואס קען מען דאס נישט אויסלייזן ד'קדושת הגוף נינהו? ווייל קונמות וואס מען אסר'ט אויף איינעם א איסור הנאה, האט עס דעם זעלבן דין ווי קדושת מזבח, ווען איינער איז מקדיש א זאך פאר די מזבח, איז ער מקדיש א בהמה פאר א קרבן עולה, איז ער נישט מקדיש די ווערט פון דער בהמה, נאר ער איז מקדיש די בהמה אליין, דעריבער קען מען נישט אויסלייזן די בהמה, דעריבער זאגן מיר, א קונם איז אויך אזא זאך אז מען קען עס נישט אויסלייזן, איז דאס אויכעט קדושת הגוף, און אויב דאס איז קדושת הגוף. וכדרבא האט עס דעם דין וואס רבא האט געזאגט, דאמר רבא, רבא האט געזאגט, הקדש, א זאך איז געווען משועבד צו א בעל חוב, איינער האט געמאכט אז זיינס א בהמה האט ער משעבד געווען, געמאכט אפותיקי צום בעל חוב, נאכער האט ער דאס מקדיש געווען, זאגן מיר, כאטש די בהמה איז דאך אן אפותיקי ס'איז משועבד צו דעם בעל חוב, דאך זאגן מיר, ווייל ער מאכט דאך אויף דער זאך קדושת הגוף, איז דאס שטארקער, ס'זאל אראפנעמען דעם שעבוד, איז די זעלבע זאך ביי אונז אויכעט, ווייל דער איסור איז דאך. קונם, זי האט דאך געזאגט מיט דעם לשון קונם, און קונם קען מען דאך נישט אויסלייזן, אז מען קען נישט אויסלייזן איז די טייטש, ס'האט א דין ווי קדושת הגוף ווי קדושת המזבח, איז דאס שטארקער, אז דאס איז שטארקער ווי דעם שעבוד פון דעם מאן אזוי האט צו זאגן, דעריבער קען דאס חל זיין, באלד וועט די גמרא פרעגן, אויב אזוי דארף דאך שוין יעצט חל זיין, נישט בלויז אויב ער וועט איר גט'ן. די חילוק איז אזוי, ווען די זאך איז משועבד צו דעם בעל חוב, ער שולד, ער איז שולדיג יענעם געלט, איז משועבד אט, ער איז שולדיג הונדערט דאלער, איז דער שעבוד איז אויף הונדערט דאלער, און ער גייט און ער איז מקדיש די זאך קדושת דמים, זאגן מיר, די ווערט פון דער זאך, די ווערט פון דער זאך איז נישט זיינע. איז דער הקדש נישט פטור. אבער אז ער זאגט דער גוף זאל זיין הייליג, משועבד צו דעם בעל חוב איז דאך וואס? די ווערט פון דער זאך, איז קדושת הגוף איז שטארקער אז ס'נעמט אוועק דעם שעבוד. נאכדעם שטייט טאקע דארט אז ס'איז דא א חילוק צו ער איז עס מקדיש קדושת הגוף צו קדושת דמים, חמץ, אדער א דין פון חמץ. ער האט געמאכט פאר פסח זיין חמץ אפותיקי צו א גוי. און ס'איז געקומען פסח, כאטש דאס אָ איז דאך משעובד צו דעם גוי, עס רופט זיך אָן ווי דעם גוי'ס א זאך, דאך ווערט עס גע'אסר'ט בהנאה, אלעס ווייל דער חמץ נעמט אוועק דעם שעבוד דער איסור חמץ, ושחרור, איינער האט געמאכט זיין עבד אפותיקי, ער האט אים באפרייט, דער לווה האט אים באפרייט, איז ער באפרייט און ער קען נישט פון אים אפמאנען. איז די אלע דריי זאכן מפקיע מידי שעבוד נעמען צו פון שעבוד. פרעגט די גמרא אויב אזוי אז דו זאגסט קונם איז ווי קדושת הגוף כאטש ס'איז משועבד צום מאן דאך איז דאס שטארקער ונקדיש מהשתא פארוואס זאגט דארט אין גמרא רבי יוחנן בן נורי זאגט מ'דארף פארשטערן דעם נדר טאמער ער וועט איר גט'ן? ניין, שוין יעצט איז נישט חל דער נדר, ווייל קונם נעמט דאך אוועק פון שעבוד. ענטפערט די גמרא, אלמוה רבנן לשעבודא דבעל, די רבנן האבן געמאכט א שטארק דעם שעבוד פון מאן, כי היכי דלא תקדיש מהשתא, אז אויף יעצט זאל דאס נישט חל זיין, איי בלייבט דאך צוריק שווער די פריעדיגע קשיא, אויף יעצט איז נישט חל פארוואס איז חל אויף שפעטער? ניין, מדין תורה איז דאך עס חל אויף יעצט אויך, ווייל מיר זאגן דאך אז קדושת הגוף איז מפקיע פון שעבוד, איז די חכמים האבן נאר געזאגט צוגענומען פון יעצט, אבער אגב אויף שפעטער איז מדין תורה איז עס שוין חל. רש"י.

זאגט די משנה, ואלו מלאכות, די ארבעטן, שהאשה עושה לבעלה, וואס עס ליגט א חיוב אויף דער פרוי זאל טון צו איר מאן, גייט דא די משנה אויסרעכענען זיבן זאכן, טוחנת, זי דארף מאלן, וועט די גמרא ווייטער זאגן וואס מען מיינט מאלן, נישט זי דארף דרייען די גרויסע שווערע שטיינער, זי דארף עס נאר צוגרייטן, אריינשיטן אויבן, ארויסנעמען די מעל, אדער מען דארף מען גייט מאלן מיט א האנט מיל, מיט א האנט מיל קען זי מאלן, די צווייטע זאך איז ואופה, און זי באקט, ומכבסת, און זי וואשט וועש, מבשל, די פערדע זאך איז מבשלת, זי קאכט, אין אמת'ן וואלט דאך געווען בעסער אז דער סדר זאל מיר שטיין, טוחנת, ואופה, מבשלת, נאר דער סדר ווערט אזוי דערמאנט ווייל די גמרא זאגט ווייטער, די משנה זאגט ווייטער, ווען זי ברענגט אריין איין שפחה ווערט זי באפרייט פון דיע דריי מלאכות פון טוחנת און אופה און מכבסת, דעריבער טוט ער מען לערנען דיע דריי צוזאמען. די פיפטע זאך איז ומניקת בנה, אז זי געבוירט א זון דארף זי זייגן, די זעקסטע זאך איז מצעת לו המיטה, זי בעט אויס די בעט, די זיבעטע זאך איז, ועושה בצמר, זי מאכט, ארבעט צו שפינען די וואל. מען האט פריער געלערנט עמוד א' עס איז די חכמים האבן געגעבן א שיעור וויפיל זי דארף מאכן, משקל חמש סלעים שתי ביהודה. הכניסה לו שפחה אחת, זי האט אריינגעברענגט איין שפחה. דארף זי נישט טון אלע די זיבן זאכן, באפרייט פון די ערשטע דריי, לא טוחנת, ולא אופה, ולא מכבסת, אבער וויפיל ארבעטן טוט זי? נאר פיר. שתיים, אז זי האט אריינגעברענגט צוויי דינסטן אין מבשלת, דארף זי אויכעט נישט קאכן. ואין מניקת בנה, און אויכעט נישט זייגן די קינד, באפרייט פון וויפיל פון פינף זאכן, שלש, זי ברענגט אריין דריי דינסטן, אין מצעת לו המיטה, ואין עושה בצמר, בעט נישט אויס די בעט און זי ארבעט נישט אין וואל, קומט אויס דארף זי גארנישט נישט טון, ביי דריי, וואס זשע שטייט ווייטער ארבע אז זי ברענגט אריין פיר שפחות יושבת בקתדרא, קתדרא רופט זיך אהן זיצט מען אויף א שטול ווי מען טוט זיך אפרוהען מ'איז מפונק, איז אזוי ביי דריי דינסטן כאטש די זיבן מלאכות דארף זי נישט טון זאגט תוספות אבער קליינע מלאכות, וואס זיי ווערן נישט דערמאנט אין דער משנה, זיי דערמאנען, זיי דערלאנגען עפעס צו דער מאן, אראפ ארויפברענגען פון אויבערשטן פלאר צו דעם אונטערשטן פלאר, דארף זי יא, ווי איז אבער ביי פיר דארף זי דאס גארנישט ניט טאן, רש"י זאגט עס. רבי אליעזר אומר, רבי אליעזר זאגט, אפילו הכניסה לו מאה שפחות, אפילו זי האט אריינגעברענגט הונדערט שפחות, און דאס וואס שטייט דא זי האט אריינגעברענגט איז לאו דווקא זי האט אריינגעברענגט געלט, איז א שפחה, די זעלבע דין אז זי האט געברענגט געלט, און די זעלבע דין אפילו זי האט נישט קיין געלט, נאר דער מאן איז רייך, ער קען האבן דינסטן, די זעלבע דין. רבי אליעזר זאגט אפילו הכניסה לו מאה שפחות כופה טוט ער איר צווינגען לעשות בצמר זי זאל נישט גיין ליידיג, שהבטלה גיין ליידיג מביאה ברענגט לידי זימה צו זנות. רבי שמעון בן גמליאל אומר אף המדיר את אשתו מלעשות מלאכה ער האט איר גע'אסר'ט צו טוהן א מלאכה וויאזוי קען חל זיין ס'דאך ווי מ'זאגט א נדר דארף דאך חל זיין אויף עפעס א זאך די גמרא רעדט שוין פון דעם. איז יוציא דארף ער גט'ן ויתן כתובה זאל ער געבן די כתובה שהבטלה גיין ליידיג מביאה ברענגט לידי שיעמום דאס טוט ברענגען צו משוגעת'ן רש"י אופה מיינט מען זי באקט פת ברויט שתיים אינה מבשלת בגמרא פריך די גמרא פרעגט ביי צוויי דינסטן זאגן מיר

שיעמום מיינט מען שגעון. גמרא, פרעגט די גמרא טוחנת סלקא דעתך, זי טוט מאלן, די וואסער טוען דרייען די רעדער און דאס טוט מאלן, אלא זאגט די גמרא אימא זאג מטחנת, מטחנת הייסט זי טוט צוגרייטן צו די מאלן, זי טוט אויבן אריינשיטן דארט די ווייץ און זי טוט די מעל אפירנעמען, ואיבעית אימא, דו ווילסט זיך דאך זאגן מ'מיינט טאקע זי מאלט, בריחיא דידא, מיט א מיל וואס די האנט מיל דארף זי טאקע מאלן. זאגט די גמרא, מתניתין דלא כרב חייא, די משנה איז נישט ווי רב חייא. דתני רב חייא, רב חייא האט געלערנט, אין אישה אלא ליופי, א פרוי איז אויף שענקייט, אין אישה אלא לבנים, נאר צו האבן קינדער, ותני רב חייא, רב חייא האט געלערנט, אין אישה אלא לתכשיטי אישה, מען זאל איר קויפן תכשיטים זיך שיין צו מאכן, ותני רב חייא און רב חייא האט געלערנט הרוצה שיעדן את אשתו, ער וויל שיעדן זאל די די אויסזען זאל זיין א לויטער אויסזען, ילבישנה זאל ער איר אנטוהן כלי פשתן, די מלבישים פון לינען, הרוצה שילבין את בתו, ער וויל שילבין אויכעט אז די די הויט זאל זיין שיין איידל. יאכילנה זאל ער געבן איר צו עסן אפרוחים, יונגע טשיקנס, וישקנה זאל ער געבן צו טרינקען חלב מילך, סמוך לפירקה, נאענט צו דער צייט ווען זי ווערט א נערה. וואס איז דער רב חייא אז רב חייא זאגט אין אישה אלא ליופי, איז וואס איז די טייטש, טאר זי נישט, דארף זי גארנישט טון קיין ארבעט? איז תוספות מסביר אז פשט איז ער גייט נישט קריגן אויף דעם דין.

ס'איז דא א חיוב זאל זייגן איר קינד, זאגט די גמרא, לימא מיר וועלן זאגן מתניתין דלא כבית שמאי, אז די משנה ניט ווי די בית שמאי, דתניא מיר האבן געלערנט, נדרה זי האט געמאכט א נדר שלא להניק את בנה זאל נישט זייגן איר קינד, א נדר טייטשט מען דאך איז שטענדיג איסור חפצא, א נדר דארף חל זיין אויף עפעס א זאך, א נדר איז נישט פארהאנען איך מאך א נדר נישט צו טון די זאך, מוז מען דא איינלערנען זי האט גע'אסר'ט אנדערע זאכן, אויב זי וועט זייגן זאל ווערן גע'אסר'ט אויף איר אנדערע זאכן. בית שמאי אומרים, די בית שמאי זאגן, שומטת דד מפיו, אז מען טוט ארויסנעמען די ברוסט זאל נישט זייגן ווייל די נדר איז חל, אז איך זאג די נדר איז חל הייסט דאס אז זי איז נישט משועבד צו זייגן די קינד, בית הלל אומרים, די בית הלל זאגן, כופה, ער קען איר צווינגען, ומניקתו. מען זאל זייגן. נתגרשה אז זי איז געווארן גע'גט, כאטש זי האט געמאכט א נדר, איז נישט חל דער נדר ווייל זי איז משועבד צו זייגן. און דא קומט דאך אויס ביי אונז אין דער משנה שטייט דאך אויכעט אז זי איז משועבד, איז די משנה נישט ווי די בית שמאי, נאך א דין שטייט נתגרשה. איז פשטות זעהט אויס אז נתגרשה האט נישט צו טוהן לגבי דעם דין נדרה, נאר בכלל א דין אז זי איז געווארן גע'גט אין דעם א מחלוקת זענען די אנדערע, אנדערע טייטשן אז גייט ארויף נתגרשה עס האט נישט צו טוהן מיט קיין נדר, נאר ווייל אז אויב זי איז געווארן גע'גט אינו כופה קען ער איר נישט צווינגען זאל זייגן דעם קינד. ואם היה מכירה אויב די בעיבי האט געקאנט אז דאס איז די מאמע און זי וויל נישט זייגן פון א צווייטן די בעיבי וויל נישט זייגן פון א צווייטע פרוי. דעמאלט נותן לה שכרה, מוז ער געבן די פרוי וואס ער האט גע'גט, באצאלן איר, וכופה ער צווינגט איר ומניקתו זי זאל זייגן, מפני הסכנה, צוליב די סכנה, ווייל ער קען דאך, דאס איז די מאמע און די בעיבי וויל נישט זייגן פון א צווייטן. זע איך דאך אז לויט די בית שמאי ליגט נישט קיין חיוב אויף דער פרוי זאל זייגן די בעיבי, ווייל זיי זאגן דאך אז די נדר איז חל, דארף מען זאגן אז אונזער משנה איז נישט ווי די בית שמאי, זאגט די גמרא ניין, אפילו תימא בית שמאי, אונזער משנה קען גיין ווי די בית שמאי אויך, די בית שמאי האלטן אויך אז עס ליגט א חיוב אויף די מאמע צו זייגן די קינד. הכא במאי עסקינן דא אין די ברייתא רעדט זיך כגון שנדרה היא זי האט געמאכט דעם נדר וקיים לה הוא און דער מאן האט מקיים געווען ער האט געקאנט פארשטערן דעם נדר און ער האט נישט פארשטערט לאו דווקא ער האט מקיים געווען נאר ביום שמעו האט ער ניט פארשטערט בלייבט דער נדר א נדר. וקסברי בית שמאי, די בית שמאי לערנען. הוא נותן אצבע בין שיניה, ער האט ווי מען זאגט געגעבן זיין פינגער צווישן אירע ציינער זאל אים צובייסן, אין אנדערע ווערטער ער איז זיך אליין שולדיג, פארוואס האסט די נישט פארשטערט דעם נדר, און אז די האסט נישט פארשטערט דעם נדר נאכדעם ליגט נישט קיין חיוב אויף איר צו זייגן די בעיבי, ובית הלל סברי און די בית הלל האלטן, ווער האט אנגעהויבן מיט דעם נדר? זי! זאגן זיי היא נתנה אצבע בין שיניה אז זי איז שולדיג דעריבער מוז זי זייגן פרעגט די גמרא וניפלגו בכתובה בעלמא אויב אזוי אז אז דא איז דאך דא א מחלוקת וואס איז נישט בלויז נוגע וועגן זייגן דא איז דאך נוגע לגבי אסאך אנדערע דינים אויכעט למשל א פרוי האט געמאכט א נדר זאל נישט קיין הנאה האבן פון מאן, און דער מאן האט ניט פארשטערט דעם נדר, און דער מאן מוז איר גט'ן, דארף איך וויסן וועמענס שולד איז דאס, צי דאס איז איר פרוי, און אויב דאס איז איר פרוי דארף זי נישט באקומען קיין כתובה, אדער דאס איז נישט איר פרוי דארף זי באקומען די כתובה, פארוואס קריגן זיי וועגן א פרט, זיי קענען דאך קריגן בכלל. וועגן כתובה, ועוד תניא, נאך האבן מיר געלערנט בפירוש, בית שמאי אומרים אינה מניקה, דארט רעדט זיך נישט וועגן קיין נדר, די בית שמאי זאגן אינה מניקה, אויב זי וויל נישט זייגן די בעיבי איז זי נישט מחוייב. אלא מחוורתא, די בעסטע זאך איז, מתניתין דלא כבית שמאי, אז אונזער משנה קומט נישט אויס אזוי ווי די בית שמאי. רש"י.